אונז האבן געלערנט אז נאכדעם וואס גדעון האט געמאכט זיין אקציע מיט די דריי הונדרעט שופרות האט ער געשיקט מלאכים צו אפרים זאלן נאכלויפן ווייטער מידיאן און אפרים האט טאקע געכאפט די צוויי שרים פון מידיאן עורב און זאב. יעצט די מענטשן פון אפרים זענען נישט געווען העפי מיט דעם, זיי זענען קומען געפייט מיט מידיאן, ויריבון אתו בחזקה, און געזאגט וואס הייסט דו ביסט געגאנגען זיך שלאגן מיט מידיאן און דו האסט נישט אונז גערופן לכתחילה רופסטו אונז בדיעבד, זיי האבן געהאט טענות, און גדעון האט זיך פארענטפערט פאר זיי, דאס הייסט, טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר, די קלייניקייטן וואס ענק האבן געטון איז בעסער פון די גרויסע בציר, פון די גרויסע טרויבן וואס אונזער אביעזר האט געמאכט, איז געקומען פון אביעזר. זעסט דאך אז די אייבערשטער האט ענק געגעבן שרי מדין די עורב וזאב וואס ענק האבן געהארגעט, איך האב נישט געטון אזויפיל ווי ענק, אבער זיי האבן זיך בארואיגט זעט אויס דאס האט צו טון מיט די פריערדיגע מעשה אז ער האט אוועק געשיקט אסאך מענטשן, און נישט אלע מענטשן זענען געווען אזוי צופרידן מיט דעם. יעצט למעשה גדעון האלט נאך אינמיטן נאכלויפן די חברה פון מדין אז ער דארף אריבער גיין די ירדן, צו האט ער געשיקט אנדערע מענטשן אריבער גיין די ירדן אבער ער שטייט נאך אויף די זייט פון ירדן ער דארף נאך אריבער גיין, און ער לויפט מיט זיינע דרײַ הונדרעט חברה, אבער זיי זענען הונגעריג און דארשטיג זיי דארפן צו עסן, מען דארף דאך האבן צו צאלן עסן פאר אזא ארמעי, און ער גייט אדורך א פלאץ אין עבר הירדן וואס הייסט סוכות, און ער בעט זיי זאלן געבן ברויט, און אנשי סוכות זאגן, און ער זאגט פאר זיי אנשי סוכות, איך לויף נאך זבח און צלמונע וואס זענען די מלכי מדין, און איך בעט ענק זאלן צאלן ענק זאלן העלפן מיט געבן ברויט, און זיי זאגן, דו לויפסט נאך, האסט עס שוין געכאפט? ענדיג אפ און וועט מען רעדן, דו האסט דאך גארנישט, אונז געבן נישט קיין ברויט. זעלבע זאך גייט ער, און גדעון זאגט, נו נו, ווען איך וועל צוריק קומען מיט זבח צלמונע אין מיינע הענט, וועל איך ענק דשתי את בשרכם, איך וועל ענק צופרעסן, דש זיין ענקער גוף מיט די קוצי המדבר, בקיצור איך וועל ענק געבן גוטע פעטש. קיצער גייט ער צו נאך א פלאץ פנואל זעלבע זאך זיי ענטפערן די זעלבע זאך און פאר פנואל איז ער שוין א מער ברוגז ער זאגט איך קום צוריק מיט זבח צלמונע אין מיינע הענט און איך גיי צוברעכן דעם מגדל אויב ס'איז א מגדל געווען דארט פנואל איך גיי עס חרוב מאכן ביז דערווייל געלונגט אזוי זיי גייען זבח צלמונע זענען א פלאץ אין קרקר דארט פופצן טויזנט מענטשן וואס זענען געבליבן פון זייערע מחנה און גדעון קומט ויך את המחנה והמחנה היה בטח ס'הייסט ער האט לכאורה געמאכט עפעס א סורפרייז אטאק זיי האבן זיך נישט פארגעשטעלט און ער כאפט זבח וצלמונע לויפן אוועק און ער כאפט זיי און ער ברענגט זיי מיט מיט אים געפאנגען און ער גייט צוריק צו סוכות און כאפט עפעס א יונגל א נער פון סוכות ער פרעגט זיי בעט אים זאל אים ברענגען די שרי סוכות זיבן און זיבעציק מענטשן זקנים פון סוכות און ער זאגט פאר זיי קוק דאס איז דער זבח צלמונע ענק האבן מיך חוזק געמאכט אז איך גיי נישט האבן דא איז ער דא זענען זיי, און האט גענומען זקני העיר און גענומען די קוצי המדבר, קוצים און ברקנים, ס'איז אזעלכע ברענטשעס אדער אזעלכע זאכן וואס מ'האקט מיט און זיי גוט אנגעהאקט ויודע בהם את אנשי סוכות האט ער צובראכן די ביינער. זעלבע זאך גייט ער צו פנואל, ער האט צובראכן די מגדל און געהארגעט די אנשי העיר, פאר וואס האבן זיי אים נישט געהאלפן, נישט געגעבן קיין ברויט פאר זיינע סאלדאטן. יעצט גייען אונז צוריק צו זבח וצלמונע אליינס זענען נאך געווען לעבעדיג, און ער גייט צו זיי און ער פרעגט זיי ווי זענען די מענטשן וואס ענק האבן געהארגעט אין תבור, זעט אויס ס'איז געווען פאר דעם עפעס א עפעס א אקציע וואס די זבח צלמונע און די מידיען האבן געמאכט און געמאכט אסאך צרות פאר אידן זיי האבן געהארגעט דארט מענטשן אין תבור און געזאגט ווער זענען זיי? האט ער זיי געזאגט כמוכם זיי האבן געענטפערט כמוך כמוהם אחד כתואר בני המלך זיי האבן אויסגעזען אזוי ווי רעבישע קינדער אזוי ווי בני המלך האט ער געזאגט יא זיי זענען מיינע ברידער בני אמי ס'איז ממש ברידער אדער מיינט עס זיי זענען קרובים האט ער זיי געזאגט קוק ווען נישט אז ענק האבן געהארגעט מיינע חברה וואלט איך ענק נישט געהארגט אויב ענק האבן געהארגעט מיינע ברידערס גיי איך ענק הארגענען. און גדעון רופט זיין זון, ער האט געהייסן יתר, און ער זאגט הארגעט די צוויי מלכים, ער וויל שוין מחנך זיין זיינע קינדער אויך אין די מצוה פון הארגענען די גוים. און דער יונגל איז געווען א נער האט מורא געהאט. און זבח און צלמונע האבן געזאגט דו גדעון קום דו כאיש גבורתו ס'פאסט נישט, ס'פאסט נישט אז א קליינע יונגל זאל הארגענען אונז גרויסע מלכים, טאקע מ'זאל פארשטיין מ'גייט זיי הארגענען אבער ס'דא נאך אלץ עפעס אזא כבוד, בעסער זאל גדעון זיי אליינס הרג'נען, וכך הוה, ער האט גענומען גדעון, ויקם גדעון און האט געהארגעט זבח און צלמונע, און ער האט גענומען די שהרונים, ס'הייסט עפעס צירונג וואס איז געווען אויף די גמלים, זיי האט געגנב'עט די שלל. יעצט גייען מיר אונז צו די אידן, איש ישראל, איש ישראל מיינט די זקני ישראל, די ראשי מנהיגי העם, האבן געזאגט פאר גדעון, זיי אונזער מלך, דו, דיינע קינדער, דו האסט, ביסט געווארן אזא גיבור, האסט אונז געראטעוועט פון מדין, אונז ווילן ענק מאכן דיר מאכן מלך. און גדעון ענטפערט, ניין, לא אמשל אני בכם, ולא ימשל בני בכם, השם ימשל בכם, דאס איז אזוי ווי די שיטה פון שמואל שפעטער, איך וויל נישט זיין קיין מלך, דער אייבערשטער וועט זיין דער מלך, נישט איך, נישט מיינע קינדער. נאר איין זאך האט ער זיי יא געבעטן, זיי זאלן געבן יעדער איינער א נזם פון זיין שלל, דאס הייסט די מדינים זענען ישמעאלים, זיי האבן אוירינגלעך, זיי האבן געוואלט זיי זאלן געבן די אוירינגלעך, און אזוי האבן זיי טאקע געטון, אלע אידן האבן געגעבן אוירינגלעך, ס'איז די מעשה פון די עגל און אנדערע אזעלכע מעשות, און ס'איז געווען. טויזנט זיבן הונדערט זהב ככר זהב צו שקל זהב חוץ פון אנדערע זאכן וואס האבן גענומען און די ענקים און אלע מיני זאכן און גדעון האט געמאכט פון דעם א אייפאד וואס איז דאס א אייפאד ווייס איך נישט פונקטליך אבער עס איז עפעס א זאך וואס מיט דעם מיר זעהן די חושן ואפוד מ'קען עפעס לעכטן מיט דעם נבואה אדער עפעס און שטייט ויזני כל ישראל אחריו שם ס'איז געווען ויהי לגדעון ולביתו למוקש ס'איז געווען א שטיקל עבירה א שטיקל סארט עבודה זרה די אייפאד וואס ער האט געמאכט פון די גאלד וואס ער האט גענומען פון די שלל. און תכלית מדיין האט זיך שוין מכניע געווען פערציק יאר, געווען שטיל גדעון איז געווען די שופט, יעצט קומען אונז צו די ענד פון די רעסט פון לעבן פון מדיין, מיט גדעון זעט מען געהאט זיבעציק קינדער געהאט אסאך ווייבער חוץ דעם האט ער געהאט א פילגש אין שכם, ער האט אויך געהאט א זון געהייסן אבימלך, און ער איז געשטארבן מ'האט אים באגראבען אין עפרה אבי העזרי אין זיין פלאץ, און ווי לאנג ווי גדעון איז געשטארבן די אידן צוריק. ויזנו אחרי הבעלים, זיי האבן געמאכט בעל ברית לאלהים אדער בעל ברית איז געווען אזא בעל האט געהייסן בעל ברית ער איז געווארן זייער גאט, און זיי האבן פארגעסן די אייבערשטען זיי האבן פארגעסן גדעון לא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון, קיצור זיי האבן פארגעסן וואס די שופט האט אויסגעלערנט סיי אים און סיי די עבודת השם וואס ער האט אויסגעלערנט הגם די שופט אליינס האט שוין געהאט עפעס אייפאד ס'איז געווען א פראבלעם און די נעקסטע פרק גייען מיר זעהן די מעשה פון די ירושה גדעון פון די קינדער פון די זיבעציג קינדער פון גדעון און דער אבימלך וואס איז א זון פון די פילגש אין שכם וואס איז געווארן מיט זיי.